ואחר באו משה ואהרן אל פרעה, משה ואהרן זענען געקומען צו פרעה, זיי גייען עס טאקע טון. יעצט געלונגט עס? ניין, ס'געלונגט נישט, פארשטייט זיך. איז דא הייבט זיך אן א נייע מערכה פון די דיאלאג וואס אונז האבן מסביר געווען פריער. מען רעדט פון פרעה, פרעה וויל נישט, יעצט גייט עס צוריק צו די אידן. די אידן גייען הערן אז פרעה וויל נישט, הייבן זיי אן שוין צוריק זיך מספק זיין. און די פרק בעיקר גייט ארום די דיאלאג, גייט מען צוריק צו די אייבערשטער, משה גייט צוריק צו די אייבערשטער, אלעס גייט צוריק, דאס איז הגם די אייבערשטער זאגט פריער וחזקתי את לב פרעה, כ'האלט גייט עס נישט געלונגען, ווען ס'איז טאקע געווען למעשה, איז בעקבות דעם אז פרעה האט נישט געגלייבט, נישט געפאלגט, נישט געגלייבט, גייט צוריק צו, די אידן גלייבן שוין נישט, משה גלייבט נישט, ער גייט שוין צוריק צו די אייבערשטע, און מ'וועט מוזן זען די מעשה. משה און אהרן קומען אן צו פרעה, יא, וואס איז געשען מיט די זקני ישראל? גוטע שאלה. וואס זאגן זיי פאר פרעה? סטעיטמענט, כה אמר ה' אלהי ישראל, די יוד קיי וואו קיי, אלהי ישראל, וואס זאגט ער? שלח את עמי ויחגו לי במדבר, סיקס ווארד קאמענד. וואס זאגט פרעה? הא? וואס? איך גיי דאס טון? נעווער העפענינג. משה און אהרן דארף זעהן אז ער האט נישט פארשטאנען בכלל. ס'האט זיך גארנישט אנגעהויבן קיין קאנווערסעישאן דא. זיי זיך אביסל מסביר. אלהי העברים, אלהי ישראל. מסתמא ווייסט נישט ווער ישראל איז. איר זעהט די גאנצע צייט די מצרים האבן גערופן די עברים, די אידן עברים. זיי האבן זיך אליינס גערופן ישראל. אפשר האט ער בכלל נישט געוואוסט ווער דאס איז. נקרא עלינו, מ'האט אים געטראפן די אלהי העברים. וואס האט ער געזאגט? אונז גיין לאמיר זעהן, לאמיר אונז גיין דריי טעג אין מדבר, ס'וועט לכאורה דריי טעג נעמען ביז מ'קומט אן צו חורב, דארט ווי מ'דארף תעבדון את האלהים על ההר הזה, פן יפגענו בדבר או בחרב, דער גאט, מ'וועט אים נישט געבן קיין קרבנות, וועט ער אונז הרג'נען, ס'דא מפרשים וואס לערנען אז ס'מיינט ער גייט הרג'נען פרעה, על כל פנים, זיי האבן אביסל מער מסביר געווען, אביסל זיך געבעטן, נו, זאגט. מלך מצרים, ס'שטייט נישט פרעה, מ'דארף מדייק זיין ווען שטייט פרעה ווען מלך מצרים, יעצט רעדט ער נישט פון פרעה, דער מלך מצרים זאגט, וואס שטערן ענק די עולם פון די ארבעט, גייטס ארבעטן, ענק שטערן סתם פון די ארבעט, און וואס זאגט ער, הן רבים, ויאמר פרעה, ויאמר מלך מצרים, ויאמר פרעה, הן רבים עתה עם הארץ, והשבתם, ס'דא אסאך מענטשן, וואס מיינט פארוואס אויב ס'איז אסאך איז עס שלעכט, ס'הייסט, און ס'דא אסאך מענטשן, ס'דא אסאך וואס ארבעטן, ס'דא אסאך ארבעט, דו שטערסט סתם, דו שטערסט די ארבעט, פרעה קוקט עס אן אז משה און אהרן זענען סתם געקומען שטערן די ארבעט, אזויווי ער זאגט קלאר, און ער זעט אז זיי שטערן וואס טוט ער? מידה כנגד מידה, ער גייט מאכן ארבעטן מער, זאגט ער פאר די נוגשים פאר די שוטרים, ווייסט פון יעצט און ווייטער מען געבט נישט קיין תבן, זאלן זיי אליינס נעמען די תבן, פארוואס? איך זע אז זיי זענען נרפים, זיי ארבעטן נישט גענוג, האבן זיי צייט, זאגן זיי נלכה נזבחה לאלהינו, זאלן זיי האבן ארבעט ואל ישעו בדברי שקר. שוין גיין ארויס די נוגשים און ס'גייט דא א טשעין אוו קאמענד זאגן זיי כה אמר פרעה פריער כה אמר השם כה אמר פרעה תבן איז נישט דא ווייסט וואס איז יא דא אין נגרע מעבדתכם דבר און דער עולם גייט זיכן תבן און די נוגשים שרייען ענדיגט מ'דארף ס'גייט נישט אראפ די קוואטע גייט נישט אראפ און די שוטרי בני ישראל וואס זיי זענען ס'זעט אויס דא דריי לעוועלס די נוגשים שוטרי בני ישראל וואס זיי דארפן מאכן די אידן זאלן ארבעטן, נוגשי פרעה זיי זאגן פאר זיי, סא זיי האבן געשלאגן פון די מיטן לעוועל, האט מען געשלאגן, מדוע לא כליתם חקכם, וואס טוט מען, ס'איז דא א צרה, מען קען מען נישט רעדן מיט די נוגש, די נוגש מיינט נישט דאס הייסט נישט גארנישט, גייען זיי צוריק צו פרעה און זאגן למה תעשה כה לעבדיך, וואס נישט תבן געבט אונז נישט, און לבנים דארף מען אונז מאכן, און שלאגן, און וחטאת עמך, און וואס מיינט וחטאת? לכאורה מיינט עס אונז זענען מחטיא, נישט זיי זינדיגן, אונז גייען נישט קיינמאל אנקומען אזוי. וואס זאגט פרעה? איז דאס זעלבע וואס ער זאגט פאר משה, נרפים אתם נרפים, ענק האלט נישט ביים ארבעט, אונז זאגן זיי, ווייסטו וואס? אפשר אן תבן וועלן ענק נישט האבן קיין אזעלכע איידיעס. סאו בקיצור, די מענטשן וואס זענען די גרעסטע סאפערערס דא זענען די שוטרי בני ישראל, אינטערעסאנטע טשעינדזש, פריער איז געווען זקנים, אפשר די שוטרים זענען די זעלבע ווי די זקנים, אדער עפעס א מיטן לעוועל, אזעלכע שיינע אידן, די מער חשוב'ע אידן וואס זענען געווען אזוי ווי די קאפאוס פון פרעה, זיי, מען שלאגט זיי. און זיי טרעפן משה און אהרן, און משה נצבים לקראתם בצאתם מאת פרעה עפעס, ס'הייסט, ס'זעהט אויס כאילו משה זיי זענען געגאנגען רעדן מיט פרעה, אויפן וועג ארויס, ווער קומט אריין? משה, ער דרייט זיך צו פרעה, ער גייט זיך שטאדלן פאר די אידן, וואס זאגן זיי? אייבירשטער זאל זיך ענק ענק נקמה נעמען, ירא השם עליכם וישפוט, וואס זאל מען ענק טוהן, ענק האבן אונז פארשטינק אנגעשטינקען ביי פרעה, יעצט האט ער יעצט האט האסטו אים געגעבן פאר פרעה א שווערד אין די האנט אים צו הרג'נען ביז יעצט האט מען געדארפט זוכן תירוצים נאר די קינדער איך ווייס נישט ער האט געהאט ארבעטן יעצט האט ער א תירוץ זיי זענען געווארן מורדים במלכות ער האט געהאט א תירוץ ער קען ענק הרג'נען ער קען זיי אלע אויסהרג'נען בקיצור ענק געמאכט מרידה באומות איז נישט קיין וועג און וואס טוט משה ענטפערט זיי נישט משה גייט צוריק וישב משה אל השם ער גייט צוריק קען זיין ער געגאנגען צוריק ביז חורב צו רעדן מיט די אייבערשטער איך ווייס נישט וישב גייט צוריק און ער זאגט השם למה הרעותה לעם הזה, למה זה שלחתני, ס'האט מיר נאר ערגער געמאכט, איך האב דאך דאס געזאגט אז ס'גייט נישט ארבעטן, חס ושלום איך האב נישט געזאגט ס'גייט נישט ארבעטן, אבער זעסט עס איז נישט געלונגען, אפשר איז דא א צווייטער א גרעסערע צדיק וואס ער קען פועל'ן ביי פרעה, איך בין נישט, איך בין געגאנגען פרעה לדבר נאר הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך, ס'האט נישט געהאלפן. וואס זאגט משה אייבערשטער? די אייבערשטער ענטפערט א לאנגע תשובה, ס'גייט שוין אריין אין די צווייטע פרק, דא ענדיגט זיך לויט די רוב גירסאות די פרק, אבער ס'איז נישט אמת, מאכט נישט קיין סענס, אויך פרשת וארא איז זייער מאדנע ווי אונז הייבן אן אינמיטן א מעשה, ער זאגט. ביסט גערעכט, אבער יעצט גייט עס זיין. און די צווייטע מאל זאגט ער וידבר אלקים, ער זאגט אים די גאנצע מעשה, אבער יעצט גייט עס זיין. בקיצור, די אייבערשטער ענטפערט אז ס'איז טאקע ביז יעצט געווען, און יעצט.